קאסעט נומער זיבן איז געקומען א איד קיין אמעריקע. פון א' ראבאי, געלייענט צביה סערלין. נו, דאנקען גאט. אז איך זאג אמעריקע איז א טייער לאנד, וועסט איציקל אם ירצה השם דאס זיך אויסלערנען און ווערן רייך און בלייבן זאלסטו נאר א איד. עס מעג זיין א איד אן פאות. איך האב פיינט פאות. איז שעווע אריינגעפאלן איז פיילעט. און קיין באָרד וועסטו מסתּמא אויך נישט פֿאַרלאָזן. ערשט נאָך פֿערציק יאָר וועל איך אָנהייבן זיך צו פֿאַרלאָזן אַ באָרד. באַשטימט איסאַק. וואָס עפּעס נאָך פֿערציק יאָר? אַזוי? אַזאַ שיגעון? מעג זײַן. שעווע האָט אָנגעהויבן ליב צו האָבן איסאַקן. זי האָט אים זייער ווינציק געקענט פֿון פֿריִער, און איצט, מיט זײַן האַלטן זיך, האָט זי נישט אַנדערש געטראַכט פֿון אים, אז ער איז א מאנסביל און אז מען קען זיך אויף אים פארלאזן. וואס ער זאגט איז געזאגט, נישט גלאט גערעדט אין דער וועלט אריין. און זי האט אים ליב באקומען. זי האט שוין נישט פארגונען אז עפעס א מיידל זאל קומען און אים צונעמען צו זיך. ניין, זי וועט נישט לאזן איציקלען צונעמען פון איר הויז אזוי גיך. סײַדן עפּעס גאָר אַ לײַטיש מײדל, און עס האָט איר באַנג געטאָן, װאָס זי האָט איסאַקן דערצײלט װעגן דעם שוחטס מײדל. לאה איז טאַקע אַ שײן מײדל, אָבער װי קומט זי, לאה, צו איסאַקן? אָבער קאַליע מאַכן װעט שעװע נישט. זי װעט עס לאָזן גײן אַזױ װי עס װעט זיך לאָזן. שעװע איז אַראָפּגעגאַנגען עפּעס קױפֿן אין קראָם, און דעם קרעמער דערצײלט, װאָס פֿאַר אַ גאַסט זי האָט, און געפֿרעגט, װוּ עס זײַנען דאָ די פֿאַבריקן. אומעטום, האָט דער קרעמער געענטפֿערט, וווּ עס איז דאָ אַ שטוב, דאָרט איז דאָ אַ פֿאַבריק, אַ שאַפּ, אַ פֿעקטאָרי, אַ סוועט-שאַפּ, אַ מאַנופֿעקטשורער, אַ באָס. וויי איז מיר? האָט שעווע אים איבערגעשלאָגן. הערט שוין אויף אַזוי פֿיל אויסצורעכענען! מען דאַרף דאָך האָבן אַ מיניסטער-קאָפּ צו געדענקען! פֿון דעסטוועגן איז זי אַרויפֿגעקומען צוריק אין שטוב און געזאָגט איסאַקן, אַז עס איז דאָ אין יעדן הויז אַ פֿאַבריק.

וואס דען אין יעדער שטוב א פאבריק חא חא חא לאכט איסאק. ווארט איך האב בעטן אברהמען וועט ער דיך פירן ער האט צייט דערמאנט זיך שעווע איך האב גאר פארגעסן אין אברהמען דער וואס וואס עסט דא נעבעך אן אומגליקליכער מען קען זעהן מאכט איסאק א טרויעריג פנים וואס האט מיט אים געטראפן א פארבארגענער, זאגט שבע סודות'דיג, ער דערציילט, אבער וואס מער ער דערציילט אלץ מער ווערט ער פארבארגן. ווער איז ער? א סטרוזש, זאגט שבע, דא הייסט עס הויז קיפער. און האט ווייב און קינדער? ניין, נאך א בחור. אזוי. און האט ביי זיך געהאט די קעץ?

באטאנט שבע אירע ווערטער אסאך ריינער. וואזשע מיינט עס? עס איז א מענטש נימאס געווארן צו זיין אפגעלאזט, פשוט. וואו איז דאס פארבארגנקייט? או, ניין, דאס פארבארגנקייט קען מען נישט זעהן, שפארט איבער שבע איסאק'ן, א נישט ווען מען זאל עס קענען זעהן וואלט דאך דאס נישט געווען פארבארגנקייט, כ'פארשטיי, שאקלט איסאק מיטן קאפ, איז ער וועט מיט דיר גיין, זאגט שבע פלוצלונג ווי איבערדרייענדיג עפעס אין אירע געדאנקען, און דיר אויפזוכן א פאבריק, גוט, פאלג אים, בעט זיך שבע ביי איסאק'ן, אויב ער וועט זאגן א גוטע זאך וועל איך אים פאלגן. ער האט דעם זיידן דיינעם אסאך געהאלפן טוט שבע א גלאץ א גלאנץ מיט אירע שיינע אויגן, קאָן איך מיט אים איצט רעדן? שפּרינגט אױף איסאַק פֿון בענקל. װאָס עפּעס אַזאַ אײַלעניש? איך קאָן נישט אײַנזיצן. כ'בין אומרויִק. ציט זיך איסאַק אױס די בײנער. אין אָװנט װעט ער דאָ זײַן. און ביז דעם אָװנט קאָן איך שױן ערגעץ אַרבעטן. האָב געדולד. אין אָװנט װעט דער זײדע אַהײמקומען, װעט מען שמועסן. װאָס-זשע זאָל איך דערװײַל טאָן? שרײַב אַהײם אַ בריװ צו דער מאַמען. גוט וואס דו האסט מיר דערמאנט. שרייב זיי אז דו ביסט געזונט און אז מיר זענען געזונט, זאגט שבע אויסציענדיג די ווערטער מיט א געזאנג, שרייב זיי אז דו ביסט ביי אונז אין שטוב, און באשרייב זיי ווי אזוי אמעריקע זעט אויס, נאר שרייב נישט פון דעם וואס מען וויל אפשמד'ן אידן און אויך נישט פון אייברעמען. אזא נאר בין איך נישט קרימט זיך איסאק, און שרייב זיי אויך נישט אז דיין זיידע איז אן ארבעטארער. וואס דען זאל איך שרייבן? שרייב זיי אז דיין זיידע פארדינט ברוך השם גלאט אזוי פארדינט, יא, איסאק האט גענומען זינגען א רוסישע טרויעריגע מעלאדיע און זיך אנידערגעזעצט שרייבן א בריוו.

עס האט זיך ביי אים פלוצלונג אנטוויקלט א באגער צו דרייען מיט די הענט, און ער האט עס ביי יעדער געלעגנהייט נאר געדרייט מיט זיינע הענט אין דער לופטן. די באבע שבע האט זיך שיער נישט דערשראקן, און ביי איסאק'ן געפרעגט צו ער איז עפעס חלילה נישט געזונט. ניין, ער איז געזונט, האט איסאק געלאכט, געזונט! און אינדער'אמת'ן איז איסאק'ס געמיט נישט געווען נארמאל. ער איז נאך געווען זייער יונג, נאך נישט קיין סאך אריבער צוואנציג יאר, ער האט שוין פון פריער ביי אלערלי געלעגנהייטן פארזוכט דעם טעם פון אומרואיגקייט, אבער אזא אומרואיגקייט ווי עס איז אים איצט באפאלן דא אין אמעריקע האט ער נאך קיינמאל נישט פארזוכט. פארשטענדליך אז עס האט באלד צום ערשטן אים נישט געשמעקט אמעריקע. אים האט שרעקליך באנג געטון וואס ער איז אהערגעקומען. און אים האט זיך געדאכט אז ער וועט זיך קיינמאל נישט צוגעוואינען צו דעם דאזיגן לעבן. שוין די וואוינונג אליין, דעם זיידן שטוב מיט די מאדנע פארוויינטע גרינע ווענט האבן אים טרויעריג געמאכט. איסאק'ן האט זיך אויסגעוויזן אז די דאזיגע גרינע ווענט זענען פארוויינט, און אויב זיי זענען נישט פארוויינט, גלוסט זיך צו וויינען קוקנדיג אויף זיי, זיי ווארפן אן א שרעק מיט זייער שרייענדיגן גרינס. דערמאנען אז עס איז נישטא קיין גרינס אינדרויסן, נישטא קיין גרינס פון א בוים אדער גראז, מיט טירן און פענסטער זייער אזוי אלט, און אז מען קוקט ארויס דורך א פענסטער זעט מען גאניקעס אנגעפאפטע מיט שטרוי און פארהאנגענע מיט שטריקלעך, און אויף די שטריקלעך הענגט קויטיגע וועש, די דאזיגע וועש איז אזוי קויטיג אז עס כאפט אן אן וויי טאג קוקנדיג אויף דעם, און אין די פענסטער שאלעוואניעס הענגען קעסטלעך איבערגעדעקט מיט פארוויינטע קויטיגע צעראטע, און די פענסטער זענען נישט פארהאנגען מיט קיין היימישע ווייסע פארהענגלעך, נאר ביי יעדן פענסטער א גרינער אויסגעריבענער פארהאנג מיט לעכערלעך ווי אין א זיפ. אין אָװנט זײַנען די פֿענצטער אָפֿן, און דאָס גאַנצע לעבן פֿון אינעװײניק זעט זיך קױטיק און טרױעריק אַרױס אין דרױסן אַרױס. נאַקעטע טישן אָפּגעריטשעטע, אױסגעריבענע בעטן אָן אַ שיעור. עס װאַרפֿט זיך אין די אױגן דאָס איבערגעפֿילטע הױז מיט בעטן, צערױעט אָפּגעדעקט בעטגעװאַנט, און דאָס געלע ליכט פֿון דעם גאַז, און קינדערלעך אָן אַ שיעור, און נאַקעט פֿלײש און דאָס געשרײ און געפּילדער. עס מוז זיין דא זייער ביטער, אז נישט וואלטן זיי אזוי נישט געשריגן בשעת זיי רעדן. אז עס איז מענטשן גוט רעדן זיי שטיל און רואיג. עס איז זיי דא ביטער און זיי שרייען אפילו ווען זיי רעדן זייער אינטים, א שטייגער וואס קען זיין אינטימער ווי קינד גיי גיב א קוש דעם טאטן. אבער אפילו דאס רעדן זיי מיט ביטערקייט. די גאס איז א שמאלע און די שטיבער הויכע אריינגעמויערטע איינס אין דאס אנדערע, פענסטער אקעגן פענסטער, עס איז נישטא גאר קיין באהאלטנקייט. די גאס איז פול מיט מענטשן, איינער טרעט אויף דעם אנדערנ'ס פיס, און פון די פענסטער ווארפט מען וואס מען קען גלייך אויף די מענטשן, דאס מיסט גייט אריין אין דער נשמה. נאך קיינמאל אין זיין לעבן האט זיך איסאק נישט געפילט אזוי פול מיט קויט און אומריין. אלע מוזן דא זיין זייער אומריין. די ווענט פון די שטיבער אינדרויסן, אויף דער גאס ארויס, זיינען פארשמוצט מיט אומריינקייט. אין די קארידארן ליגן בערג מיט אפפאל, און אין דער מיט גאס וואלגערן זיך געפעגערטע קעץ און הינט און קינדער שפילן זיך אויף קופעס אומריינקייט. וואָס איינער כּלומרשט אָנגעטאָן אין ווייסן שאַרט צוזאַמען מיט אַן אויסגעריבענעם בעזים. איסאַק זיצט אין אָפֿענעם פֿענצטער און קוקט. ער וויל דערגיין, צי קאָנען זיך דאָ מענטשן איינער מיט דעם אַנדערן, און אים דאַכט זיך, אַז נישט. זייער זעלטן, כּמעט גאָר נישט, קיין באַגריסונגען פֿון איינעם צום אַנדערן, קיין וואַרעמען האַנט-דרוק. וואָס איז דאָס פֿאַר אַ מין צונויפֿלויפֿעניש פֿון מענטשן? זיי יאגן זיך אזוי ווי עמיצער וואלט זיי געטריבן איינער אהין און איינער אהער, איינער אהין און איינער אהער, קאנען זיי קיין רו אויך נישט געפינען אזוי ווי ער. איסאק האט שוין אנגעהויבן זוכן עפעס אן ארבעט, ער האט געפרואווט גיין אין א טיפאגראפיע, מען האט אים געזאגט אז עס הייסט פרינטינג אין ענגליש, ער האט באמערקט דאס ווארט פרינטינג איבער א פענסטער, איז ער אריין פרעגן צי מען באדארף א מענטש. וואו האט איר געארבעט פריער? פרעגט אים דער באלעבאס. אין ערגעץ נישט, ענטפערט איסאק, איך באדארף נישט קיין מענטש. גייט איסאק ווייטער מיט דער שורה שטיבער און קראמען. ער זעט נאכאמאל א קראם מיט דעם ווארט פרינטינג גייט ער אריין. איך וויל ארבעטן. זאגט איסאק. וואס קאנט איר? פרעגט דער באלעבאס. איך קאן גארנישט, ענטפערט איסאק. לערן זיך אויס ערגעץ אנדערש. שטויסט אים אפ אזוי ווי מיט א קאלטען ווינט דער באלעבאס. גייט איסאק ווייטער און טראכט זיך, וואס איז דא? צו בין איך דער נאר און איר זענט דא אלע חכמים? וואס איז דא? וואס פאר א וועגן באדארף א מענטש דא צו אייך האבן כדי ער זאל קאנען צו אייך צוקומען? אפשר ווילט איר איך זאל זיך פאר אייך אנידערשטעלן אויף די קניען? אזוי האט איסאק טרויעריג געשמייכלט צו זיך אליין און איז געגאנגען ווייטער. עס האָט אים שױן אַ ביסל אָנגעהױבן צו פֿאַרדריסן, און ער האָט אין זיך דערפֿילט עקשנות צו געפֿינען אַ טיפּאָגראַפֿיע, װוּ ער זאָל קאָנען אַרבעטן. װאָס פֿאַר אַן אַרבעט צו אַרבעטן, האָט ער אַלײן אײגנטלעך נישט געװוּסט, װאָרעם ער איז אין זײן לעבן קײנמאָל קײן טיפּאָגראַפֿטשיק נישט געװען. אָבער ער האָט חשק געהאַט זיך נעמען צו אָט דער דאָזיקער מלאָכה. עס איז פֿאָרט אַ מלאָכה און אַ נוצלעכע. צום טייוול איסאק האט ווידער דערזען איבער א קראם א שילד מיט דעם ווארט פרינטינג, עס איז אים ליכטיג געווארן אין די אויגן, אבער דאס הארץ ביי אים האט געקלאפט מורא'דיג. ער איז אריין אין א שמאלע קראם וואו אלץ איז געווען מורא'דיג באדעקט מיט שווארצן שטויב. א מענטש, אויך אין מורא'דיג שווארצן שטויב אויסגעשמירט, איז צו אים צוגעקומען. וואס? ארבעט, האט איסאק אויך קורץ און מיט ביטערקייט געענטפערט. ווען האט איר איבערגעלאזט? מיינענדיג דערביי אז איסאק איז געקומען אפנעמען א באשטעלונג. איסאק האט נישט פארשטאנען וואס יענער האט געמיינט, ער האט געזאגט איך וויל ארבעטן, הא? קאן איך ביי אייך ארבעטן? אויב איר קאנט, זאגט דער איד וועלכער האט קענטיג ליב צו רעדן מיט פארשפיציקייט, מיינענדיג איסאק'ן צו פרעגן צו ער קאן די מלאכה. איך פרעג צי איר ווילט ווערט שוין איסאק אויסער זיך פון דעם אידנס מאניער פון רעדן. ווילן? פארוואס נישט? צי דארף איך? דארפט איר? כ'ווייס, זאגט דער איד און צעקנייטשט זיין אויסגעשמירט פנים. מיר'ן זען. אנו, שטעלט זיך אוועק אט ביי יענע מאשין. איסאק איז געווארן אזוי איבעראשט אז ער האט נישט געוואוסט וואס צו טאן, ער האט געטון א כאפ אראפ פון זיך דעם ראק און אים געטון א ווארף אוועק אין א ווינקל און באלד איז ער געשטאנען ביי א מאשין מיט א רעדל און מיט א טאץ באשמירט מיט שווארצער דרוקטינט, אויף א שענקל זענען געלעגן ווייסע קארטלעך. דרוקט אפ אט די קארטלעך האט דער איד געזאגט צו איסאק'ן, איך וויל זען ווי אזוי איר ארבעט. איסאק האט נישט געוואוסט ווי אזוי מען הייבט אן צו ארבעטן, ער איז געבליבן שטיין ביי דער דאזיגער מאשין אין א פארלעגנהייט, צי זאל ער דרייען מיט דער האנט דאס ראד, צי זאל ער ערגעץ זוכן אן ארט וואו מען באדארף ארבעטן מיטן פוס. איסאק האט געקוקט אין אלע זייטן און נישט געוואוסט וואס צו טאן. דאס פנים האט ביי אים געפלאמט און ער האָט געפֿילט, ווי דער באַלעבאָס שטעכט אים מיט זײַנע אויגן אין די פּלייצעס. ווי איך זע, קאָנט איר נישט די מלאָכה, רעדט זיך דער באַלעבאָס מיט איסאַקן. אמת, כ'קאָן נישט, איז זיך מודה איסאַק. נישקשה, מען וועט אײַך אויסלערנען. אָט מיט דער האַנט דרייט מען דאָס ראָד און מיט דער אַנדערער האַנט נעמט מען אַ קאַרטל און מען לייגט אָט אָט דאָ, איר זעט, און דאָס קאַרטל גיט זיך אַ הײב און באַגעגנט זיך מיטן זאַץ, אַ קוש, און מען טוט עס אַ כאַפּ אָפּ, און באַלד מוז שױן זײַן נאָך אַ קאַרטל. איסאַק איז געשטאַנען און נאָכגעפֿאָלגט, װי גיך דער באַלעבאָס האָט אַנידערגעלײגט דאָס װײַסע קאַרטל און װי גיך דאָס קאַרטל האָט זיך באַגעגנט מיט דעם שריפֿט. עס האָט בײַ איסאַקן אָנגעהױבן צו שװינדלען אין די אױגן. ער האט שוין שיעור נישט חרטה געהאט אויף דעם גאנצן ענין, אבער זיין עקשנות האט גובר געווען, און ער האט זיך אוועקגעשטעלט ביי דער מאשין און געטאן מיט איין האנט א דריי דאס רעדל, און מיט דער אנדערער האט ער געכאפט א קארטל, און דאס קארטל געוואלט אנידערלייגן אויף דעם באשטימטן ארט. האט ער אבער נישט באוויזן גיך צו געפינען דאס באשטימטע ארט, און האט שוין דערווייל געמוזט אוועקכאפן זיין האנט כדי זי זאל נישט ווערן אריינגעכאפט אין פרעס. יונגערמאן, האט דער באלעבאס איסאק'ן אנגענומען ביי איין אקסל, איר וועט זיך נאך אפהאקן א פינגער, נאר דאס פעלט מיר צו מיינע גוטע געשעפטן. איר ווילט נישט? האט אים איסאק אנגעקוקט א פארוואונדערטער. ניין, איך וויל נישט. איז נישט. לערנט זיך אויס ערגעץ אנדערש, עצה'ט דער איד. א דאנק פאר דער עצה. גיט זיך איסאק צו אים א נייג און גייט ארויס פון דעם דאזיגן איד'ס טיר צוריקוועגס מיטן רוקן צום דרויסן. אינדרויסן ווערט איסאק'ן מאדנע נישט גוט. דאס איז אים פשוט טאקע נישט גוט געווארן פיזיש. ער האט געפילט אז באלד נאך אביסל פאלט ער אנידער. ער שפארט זיך אן אן א סלופ פון א גאזלאמטערן און ווישט דעם קאלטן שווייס פון זיין שטערן. אין דער מינוט איז ער געווען פארצווייפלט ביז אן א שטיקל האפענונג. אבער עס איז אוועק די שלעכטע מינוט און ער האט זיך געשטארקט און איז געגאנגען אהיים. אין שטוב האט געשמעקט מיט פרישע חלה וואס די באבע שעווע האט געבאקן אויף שבת. די באבע האט איסאק'ן אויפגענומען מיט פרייד. וואו ביסטו געווען אזוי שפעט? איך האב געפרואווט ארבעטן, לאכט איסאק און פילט אזוי ווי שווערע שטיינער קייקלען זיך אראפ פון זיין הארץ, ביי וועמען? כ'ווייס נישט ביי וועמען, אין טיפאגראפיעס. קאנסט דען זיך שיער א פינגער נישט אפגעקלעמט? א ווייטאג איז מיר. שרעק דיך נישט באבע, עס איז גארנישט. וואס דען? איצקע גייט אין א טיפאגראפיע. וואס דען וועל איך טון באבע? כ'ווייס, קאנסט ווערן א ציגאר מאכער, אדער לערן זיך מאכן בייטעלעך. טייערע מלאכות! קרימט זיך איסאק. די באבע שעווע האט אים דערלאנגט א שטיקל פיש און א פרישע חלה. איסאק האט שוין לאנג אזעלכע געשמאקע פיש נישט געגעסן, און פון פרישע חלה האט ער דאך אין וועג אויך נישט געוואוסט. עס איז באלד אהיים געקומען דער זיידע מאניס, פרייטאג האט ער נישט געארבעט ביזן אוונט. מאניס איז אריין אין שטוב, געמאכט א גרימאסע אויף זיין פנים אז עס איז דאס לעבן אים זייער שווער. דערנאך האט ער געגעסן עפעס און נאך דעם עסן געזאגט צו איסאק'ן, קום, וועלמיר גיין אין באד, איסק האָט זיך דערפֿרײט. אַ באָד באַדאַרף ער טאַקע. מאַניס האָט זיך גענומען רײנע װעש, און איסק האָט אױך אַרױסגענומען פֿון זײַן קעשעלע אַ פּאָר רײנע װעש און רײנע זאָקן, און זײ זײַנען געגאַנגען אין באָד אַרײַן. עס איז נאָך געװען כּמעט אין מיטן טאָג, און אין גאַס האָט געברענט די אָסיען־זון. מאַניס האָט אָפּגעזוכט אײברעמען, און אײברעם איז מיט זײ אױך געגאַנען אין באָד אַרײַן. דאס הויז וואו די באד איז געווען האט אויסגעוויזן אזוי ווי אלע שטיבער, ביים אריינגיין אין קארידאר איז געזעסן א איד אויף א בענקל און באלד ביי זיי געפרעגט צי זיי גייען אין א ביטעל אדער אין שוויץ אריין. מאניס האט געזאגט אז מען גייט אין שוויץ. אבער רעב איד וואו האט איר דא אייער שוויץ? געדולד זאגט דער איד וואס אויף דעם בענקל. זיי האבן באצאלט און זענען אריין אינעווייניג, מיט לאנגע טרעפ אראפ אין דנידער. דארטן איז געווען א גרויסע שטוב. באלד ביים אריינקומען האט מען דערשמעקט אז עס איז א באד. ערשטנס, די פאררויכערטע ווענט, און צווייטנס, האבן זיך דארט געוואלגערט בלעטער פון שמייסבעזעמלעך. און דריטנס, זענען שוין דארט אין דער דאזיגער שטוב ארומגעגאנגען נאקעטע מענטשן, און וואסער האט זיך פון זיי געגאסן. מאניס, אייברעם און איסאק האבן באקומען איין קעמערל אויף אויסצוטון זיך. זיי האבן אלע דריי דארטן זיך נישט געקאנט אויסטון אין איין צייט, האט איינער געווארט ביז דער אנדערער האט זיך אויסגעטון. אז זיי זענען שוין אלע דריי געווען נאקעט, האט מען זיי געוויזן אויף א טיר. האבן זיי געעפנט די טיר און דערזען א גרויע כמארע. די כמארע איז געווען ווארעם און האט מיט א קנויל זיך געטון א ווארף זיי אין פנים אריין. זיי האָבן זיך דערשראָקן און זיך אײַנגעבויגן און אַרײַנגעגאַנען אַהין אײַנגעבויגענע ביז איבער די קני. אינעווייניק, אין דער פֿולער שטוב מיט גרויער כמאַרע, איז געווען שטאַרק הייס און מען האָט נישט געקאָנט זען איינער דעם אַנדערן. האָבן זיי זיך אַלע דרײַ אָנגענומען בײַ די הענט און פּאַוואָלע געגאַנגען אין דער טיפֿעניש פֿון דער גרויער פּאַרע, ביז זיי האָבן זיך אָנגעשלאָגן אָן אַ וואַרעמען גליטשיקן קערפּער פֿון אַן אַנדער פּערזאָן. אונטער די פיס האָבן זיך געוואַלגערט גליטשיקע בלעטער און טייכלעך מיט וואַסער זיינען געשטאַנען דאָ און דאָרט. די פּאָדלאָגע איז געווען פון צעמענט און די קילקייט פון דעם צעמענט האָט געגליווערט דאָס בלוט. מאַניס האָט געפּרואווט זיך אויפשטעלן און די הייסע פארע האט אים א סמאליע געטאן אין קאפ האט ער זיך צוריק איינגעבויגן. זיי זענען אזוי איינגעבויגן ארומגעגאנגען אלע דריי און צוגעקומען צו די הילצענע בענק. פון א העכערער באנק האט זיך געהערט דאס געשריי פון איינעם אדער פון עטליכע מענטשן וועלכע האבן געשריגן פון וואוילטאג. מאניס, אברם און איסאק האבן זיך צוגעוואוינט צו דער גרויער פארע און צוביסלעך אנגעהויבן צו זען. עס איז באלד קלאר ארויסגעשוואומען די שורות בענק ביז צו דער סטעלע און די שמייסערס און די געשמיסענע. אין א מינוט שפעטער האט איינער געטאן א דריי אויף א קראן און אנגעלאזט א פול באד מיט פארע און עס איז ווידער אלץ אפגעווישט געווארן. און אַז מאַניס איז געלעגן אױף דער העכסטער באַנק און דער שמײַסער האָט אים געריבן מיט אַ בעזעמל פֿון דעמבעס-בלעטער, האָט ער געפֿילט, װי עס צעװאַקסט זיך אין אים אַ װײכע, סאַמעטענע װאַרעמקײט און אַז די הױט זײַנע װאַקסט װי אױף הײװן. אַזױ האָט אױך מסתּמא געפֿילט אבֿרהם. איסאַק האָט זיך נישט געװאָלט לאָזן שמײַסן, איז ער אַזױ געזעסן אױף דער הױכער באַנק, ביז ער האָט געפֿילט ווי די גאַנצע הויט איז צעעפֿנט געוואָרן און דער שווייס האָט פֿון אים געגאָסן ריטשקעסווייז. איז ער אַראָפּ אין דער נידער און געוואַרט ביז די עלטערע צוויי זײַנען פֿאַרטיק געוואָרן מיט זייער אָפּשוויצן און אַלע דרײַ זײַנען אַרײַן אין אַן אַנדער צימער, וווּ מען האָט זיך גוט אַרומגעוואַשן אונטער שפּריץ-בעדער. דערנאָך זײַנען מאַניס מיט איסאַקן גלײַך אַהיימגעגאַנגען און אברהם איז געגאַנגען באַזאָרגן די שטובן זײַנע מיט גאַזליכט. אינדערהיים איז שוין געווען אלץ שבת'דיג. צוויי חלות אויף דעם געשפרייטן טיש אונטער א קליין טישטעכל מיט רויטע ברעגן פרענזלעך, ריין אפגעפוצט די לייכטער מיט ווייסע ליכט, און אויף דעם אויוון האבן טעפ זיך געקאכט און די פאדלאגע איז געווען אפגעוואשן און ריין. און שבע אליין איז געווען אנגעטון ריין. מאניס האט געדאוונט און איסאק האט געקוקט דורך דעם פענסטער אינדרויסן ארויס. עס איז צוגעפאלן דער אוונט. ווייט איבער די דעכער זענען אויף דעם הימל געווען רויטע שטיקער וואלקן, אזא רויטקייט וואס קיין מענטשנ'ס האנט קען נישט אויסמאלן. די זון האט זיך שוין געזעצט. די רויטע וואלקנס האבן אויסגעוויזן ווי פעדערן פון גרויסע צעשפרייטע פליגלען. מאניס האט מקבל שבת געווען, ארומדרייענדיג זיך איבער דער שטוב. אין גאַס האָבן זיך, װי איסאַקן האָט זיך געדאַכט, אי די מענטשן, אי די פֿערד און די װעגן געאײַלט אין די היימען, אין די שטאַלן. איסאַק האָט זיך נישט געװאָלט אָפּנאַרן. ער האָט טאַקע געװאָלט װיסן, צי עס איז אמת, אַז אין גאַס אײַלט מען זיך. ער האָט זיך גוט נאָכגעטראַכט און פֿאָרט געזען, אַז מען אײַלט זיך, און עס איז אים געװען גוט, און עס איז אים געװען מאָדנע אומעטיק. אברהם איז ארויפגעקומען, אינדרויסן איז שוין דערווייל געווארן פינסטער. מאניס האט געמאכט קידוש איבער די צוויי חלות און מען האט זיך געזעצט עסן. די צוויי ווייסע ליכט אין די לייכטער האבן צוגעגעבן דערהויבנקייט צו די גרינע געפארבטע ווענט. דאס באד האט מיך מחיה געווען האט מאניס זיך אנגערופן. און דאס שטיקל חלה? בארימט זיך איסאק. טאקע דיר געפעלט מיין חלה? פרייט זיך שבע. א גאנצע מעשה! דא באקט מען דאך נישט קיין חלה הערסט? איך זאג צום קרעמער איך באדארף מעל זאגט ער צו מיר צוליב וואס טויג אייך מעל? זאג איך אים איך וויל באקן חלה אויף שבת לאכט ער פיל איך שוין אז איך בין דער נאר אבער זיך אונטערגעבן וויל איך נישט קיינער באקט טאקע דא נישט אבער איך וויל יא באקן. אַ כּלל, ער איז אַװעק צו דער פֿאַבריק פֿון מעל, כ'מײן, צו דער מיל, און האָט זײ געזאָגט, אַז ער האָט אַ קונה, װאָס װיל באַקן אַלײן חלה אױף שבת. הערסט? זײ דאָרטן אין מיל האָבן יאָ פֿאַרשטאַנען, אַז עס איז אַן ענין באַקן חלה אױף שבת, און װעסט זען, מען האָט אים צוגעשיקט אױף פּראָבע אַ קלײן זעקעלע מעל, דאָס בעסטע מעל, פֿאַרשטײט זיך, און מען האָט אים געבעטן, אַז אױב איך װעל אָפּבאַקן חלה, זאל איך אריינשיקן אין קראם איינע פון מיינע חלות? זיי ווילן אויך אנקוקן וואס דאס איז פאר א מין חלה. נאר אט'ל איך גיין לויפן צו געבן א חלה אין קראם אריין, מער האב איך נישט וואס צו טון. פארוואס נישט? האט מאניס הנאה פון דעם וואס שבע דערציילט? אזא חלה מעג מען פירן אויף אן אויסשטעלונג, ווארפט אריין איסאק. דו מאכסט חוזק, זאגט שבע, חלילה! אברהם האט גארנישט געזאגט, ער האט מורא געהאט פאר דעם נייעם מענטש, פאר איסאק'ן. און חוץ דעם האט ער נישט געוואגט צו שטערן דעם שיינעם חלום. נישט אנדערש אז עס איז א חלום. ער, אברהם, ביי א שיינעם טיש. דאס אלץ. שבֿע איז פֿון איסאַקס קאָמפּלימענטן געװען אַזױ צעטראָגן, אַז עס איז בײַ איר פֿון די הענט געפֿאַלן. איר פּנים איז געװען זײער שײן פֿאַרפֿלאַמט, און מאַניס האָט אױף איר געװאָרפֿן פֿון דער זײַט געהײמע בליקן. זי איז אים שטאַרק געפֿעלן געװאָרן, און ער האָט געזינדיקט אין זײַנע געדאַנקען און זיך צוריקגעכאַפּט און װידער געטראַכט װעגן איר און װידער אָפּגעטריבן זײַנע געדאַנקען. שבֿע האָט זיך איבערגעקוקט מיט מאַניסן און אַװעקגעכאַפּט אירע אױגן. איסאק האט געהאט לעבעדיג בלוט אין זיין פנים, און די האר זענען געווען אזוי שיין אויף זיין לעבעדיג פנים, און עס האט פון זיין יעדן קער געשטראלט מיט יונגן כח. און אזוי גיך ווי אברהם איז אוועקגעגאנגען האט מאניס אנגעהויבן צו ווינקען צו שבע'ן. שבע האט אים צוריקגעוואונקען. דאס דאזיגע איבערווינקען איז געגאנגען אויף דעם חשבון פון איסאק'ן. פארשטענדליך אז איסאק האט דערפון נישט געוואוסט, אבער איסאק'ן האט זיך זייער געוואלט רייכערן, און דא אין שטוב האט ער נישט געוואלט רייכערן, מורא האבנדיג פאר'ן זיידן. האט ער געפרעגט צי ער מעג אראפגיין אין גאס אריין. גיי בעסער אביסל ארויף אויפ'ן דאך, האט מאניס אים געגעבן אן עצה, וועסט זען וואס עס טוט זיך אויפ'ן דאך. וואס ווילסטו ער זאל חלילה אראפפאלן? בייזערט זיך שעווע, און עס פילט זיך אין איר בייזערן אזוי פיל ווייבליכס. אראפפאלן? וואס איז ער, א פיצעלע קינד? ענטפערט מאניס און ווינקט צו שעווע'ן אז מען מעג אים, איסאק'ן הייסט עס, געטרויען ארויפצוגיין אויפן דאך. איסאק איז ארויף אויפן דאך. אזוינס האט ער אין זיין לעבן קיינמאל פריער נישט געזען. דער הימל מיט די שטערן איז געווען זייער ווייט, אבער ארום און ארום אין דעם האריזאנט האט געפראלט א ליכטיגער גארטל, וואס האט ארומגעבונדן דעם הימל ארום דער ערד, און די גרויסע שטאט ניו יארק מיט אלע אירע דעכער און טורעמס און שפיצן איז אנגעצונדן מיט ליכט. עס שפרינגען ליכט אין די נידעריגע אויסגעבויגענע טאלן פון דער שטאט, און עס שפריצן ליכטלעך מיט שפיציגע שטראלן פון די אויפגעהויבענע בערג פון דער שטאט. צייטנווייז טוט א פלאם אויף ערגעץ ווייט פון א הויכן קוימען, א ברענעדיגער פלאם פייער און טוט א באשיין דאס פינסטערקייט ארום און ארום און גייט צוריק אויס און ציט זיך צוריק אריין פון וואנען ער האט ארויסגעפלאמט, באנען מיט באלויכטענע פענסטער קריכן איבער דער ברייט און איבער דער לענג פון שטאט, איסאק האט זיך דערמאנט אז ער וויל רויכערן. ער האט עס געטאן, און געבלאזן דעם רויך גלייך אויף דער שטאט, און ארומגעשפאנט איבער דעם גלייכן אמעריקאנישן דאך. דא און דארט האט ארויסגעשטעקט א קוימען פון ציגל, אין דער פינסטער האבן זיי אויסגעוויזן אזוי ווי מענטשן. ער באדארף איצט קיינעם נישט, אים איז גוט וואס ער איז איינער אליין, קיין חשבון פון וואס ער טראכט קען ער זיך נישט אפגעבן, און עס איז נישט נויטיג. עס וואלט אפילו גוט געווען ווען מען טראכט גארנישט, עס וויל זיך אים אנהייבן שרייען הויך אויף א קול, זאל זיין קול אויך אפקלינגען אין דעם רעש פון דער שטאט אונטן. איסאק דערשרעקט זיך און שפרינגט אפ אן א זייט, א שטים פון א פרוי. די פרוי שטייט נישט ווייט פון אים, איינגעוויקלט אין א מענערישן ראק וואס זי טראגט אויף איר אקסל. זי לאכט מיט א דין געלעכטער. א מאן זאל זיך דערשרעקן. פארדאן. הא? דא זייט איר?

טרעט ארויף מיטן פוס, ס'קען דאך ווערן א פייער, ווארנט לאה. גערעכט, קלינגט אפ איסאק'ס מעטאלענע שטים. און ווי געפעלט אייך? ווייזט דאס מיידל מיט איר האנט וועלכע זי גנב'עט ארויס פון אונטער דעם ראק אויף דער באלויכטענער שטאט. מיר געפעלט! זאגט איסאק ווידעראמאל מיט מעטאל. האט איר געפרואווט זיצן אויף איינעם פון די קוימענס? פרעגט לאה און זי פילט אז דאס האט זי נישט באדארפט זאגן. אבער, איסאק מיינט דווקא אז דאס איז א גוט ווארט. אים געפעלט דער ענין פון זיצן אויף א קוימען. ער זאגט, נאכנישט, מען באדארף א קוק טאן. ער האט אריינגעצויגן דורך זיינע נאזלעכער די קילע לופט, און אויך דעם ריח פון דעם מיידל'ס פריש אויסגעוואשענע קליידער. ער איז צוגעגאנגען צו איינעם פון די קוימענס, זיך לעבן אים אנידערגעשטעלט, און דערזען אז דער קוימען איז העכער פון אים, האט ער א טראכט געטאן אז דאס מיידל וויל אים מסתם אויספרואוון, צי ער קען קריכן אדער שפרינגען. ער האט געקאנט ביידע זאכן, אי קריכן אי שפרינגען. קריכן האָט ער זיך אַפֿילו אױסגעלערנט, פֿאָרנדיק אױפֿן שיף פֿון די מאַטראָסן, מיט די קניִען אױף אַ גלײַכן סלופּ. און אױף אַ קױמען פֿון ציגל איז גאָרנישט שװער אַרױפֿצוקריכן, אָבער ער האָט נישט געװאָלט װײַזן דעם מײדל, אַז ער איז אונטער איר אײַנפֿלוס. דער קױמען איז העכער פֿון מיר, האָט איסאַק געזאָגט. איז װאָס? גיט זיך לאה אַ דרײ, אַזױ װי זי שטײט אױף איר אָרט אַרום און אַרום. איך װאָלט זײער געװאָלט זיצן אױף דעם דאָזיקן קױמען. װאָס װעט איר מיר געבן, איך זאָל אײַך דאָרט אַנידערזעצן? פֿרעגט איסאַק מיט שטיפֿערישקײט אין זײַן שטים. װאָס קאָן אײַך אַן אָרעם מײדל געבן? שפּאַסט לאה. בײַ אונדז טוט מען גאָרנישט אומזיסט. װאָס מײנט איר בײַ אונדז? בײַ אײַך אין רוסלאַנד צי בײַ אײַך, מענער? וויל לאה פארשטיין. אדער עס קען זיין אז זי האט נאר געוואלט אויף איסעקן מאכן דעם איינדרוק אז זי פארשטייט נישט דאס וואס ער מיינט. איך מיין ביי אונז אין אמעריקע מאכט זיך איסעק נישט וויסענדיג. ערשט אזא קליינע צייט אין אמעריקע און עס איז שוין אייערס? יא, ביי אונז אין אמעריקע. איך וועל באצאלן אויב עס וועט האבן עפעס א ווערט, ענטפערט לאה. קומט אהער וועל איך אייך ארויפזעצן, וויל זיך איסק צעלאכן פון דער סיטואציע. אט בין איך, איז לאה צו אים צוגעשפרונגען אזוי ווי אייזן צו א מאגנעט. איסק האט זי אנגענומען ביי די עלנבויגנס און זי געוואלט אויפהייבן, האט ער זי נישט געקאנט אויפהייבן. האט ער זי אנגענומען ביי אירע זייטן און זי אויפגעהויבן הויך איבער זיין קאפ. לאה האָט געטאָן אַ כאַפּ זײַן קאָפּ מיט בײדע הענט, און אָנשפּאַרנדיק זיך אָן איסאַקס קאָפּ, איז זי געבליבן זיצן אױף דעם קױמען. עס איז דאָרט נישט געװען באַקװעם צו זיצן, און אַחוץ דעם איז איסאַק געשטאַנען בײַ אירע פֿיס, װאָס עס איז לאהן װידער נישט שטאַרק באַקװעם געװען. זי האָט איסאַקן דערלאַנגט אירע הענט און אים געצױגן צו זיך אַרױף. נײן, איך װיל נישט, פֿרײַלן. מיר איז דאָ אױך נישט שלעכט. קומט אַרױף, װעט איר זען. וואָס פֿאַר אַן וווּנדער? וווּנדערלעך! ציטערט אַרויס לאה און פֿאַרלירט איר גלײַכגעוויכט און פֿאַלט אַרײַן אין איסאַקס אָרעמס. אָבער איסאַק האָט דאָס מאָל נישט געוואַגט. לאה איז געווען ברוגז אויף אים פֿאַר וואָס ער האָט נישט געוואַגט, זי האָט עס אָנגענומען פֿאַר אַ צייכן, אַז ער האַלט זיך העכער פֿון איר, און זי האָט זיך געפֿילט אַ ביסל דערנידעריקט. אבער זי האט אים נישט געוואלט אפילו געבן א שאטן פון אן אנצוהערן אז זי איז ברוגז אויף אים, זי האט דאך אים געהאלטן אין אירע הענט, זי האט געהאלטן אין אירע הענט זיין קאפ האר, איצט ווייסט זי שוין וואס דאס הייסט, זי איז געשטאנען און געקוקט אויף דעם מיט ליכט און פייערלעך אויסגעפילטן רוים און געפילט אז אין איר אינעווייניג איז איצט אויך אנגעצונדן א פייערל, זי האט גענוג כח צו באהאלטן אין זיך דאס דאזיגע פייערל, אבער וואס איז ער פארט פאר א מין בחור? פארוואס האט ער איר נישט געטאן כאטש איין קוש? זי וועט פון דאנען נישט אראפגיין ביז ער וועט איר נישט טאן כאטש איין קוש. עס איז לאהן שוין געגאנגען אין לעבן אויסצופירן. זי האט געזאגט כדי איבערצורייסן דאס שטילשווייגן. פון דעסטוועגן איז נישט גוט צו זיצן אויפן קוימען.

איך האב געמיינט ווער ווייסט וואס, מאכט זיך איסאק ווי ער ווייסט נישט זיין באבעס מיינונג, און וואס וואלט אייער מוטער געזאגט ווען זי טרעפט אייך דא מיט מיר? איך וואלט אויך הנאה געטון, באהאלט זיך לאה אין דעם מענערישן ראק. וואס, אייך איז קאלט? אביסל, וועלן מיר אראפגיין אין שטוב. ניין, איך וויל דא זיין, דא איז גוט, זאגט לאה און קוויקט זיך מיטן ווארט גוט ווי מיט א גוט ביסל וויין. איז דא ביי אייך אין אמעריקע פאראן א יוגנט? פרעגט זיך פלוצלינג איסאק. איך וויל פארשטיין וואס איר מיינט. א יוגנט, נו, יונגע מענטשן וואס האלטן זיך אינאיינעם אין א, ווי זאגט מען דאס אין אידיש, אדער אינאיינעם אין א קלוב אדער כ'ווייס עס מוז זיין ענטפערט לאה ווי זי וואלט עפעס נישט דערזאגט, איר זאגט עס מוז זיין, וואזשע אייך אינטערעסירט עס נישט? כ'ווייס, איך האב נישט קיין צייט, בייטאג ארבעט איך און אין אוונט בין איך מיד און האב גענוג הויזארבעט, מען מוז דער מאמען ארויסהעלפן. און וועגן אייך אליין טראכט איר נישט? וואס מיינט איר? אייך אליין? כ'מיין גארנישט, פשוט, ווען איך זאג אייך אליין, מיין איך אייך פערזענליך, טראכט איר גארנישט וועגן אייך אליין? וואס דען, איך טראכט נישט? ענטפערט לאה און מיינט אז זי פארשטייט נאכאלץ נישט וואס איסאק מיינט, עס פאלט איר איין א מחשבה אז אפשר הייבט זיך עס אן, עס איז טאקע אביסל צו גיך, ערשט ביים צווייטן מאל באגעגענען זיך, אבער טאמער הייבט זיך עס שוין אן, זי זעצט זיך אוועק בעסער אויף דעם געזימס וואס איז געמאכט פון קאכעלקעס און וואס טיילט אפ איין דאך פון דעם אנדערן וואס פון דעם אנדערן הויף. איר טראכט יא? קוקט זי אן איסאק, און איר זייט א יונגער מענטש פארוואס זשע ווייסט איר נישט צי עס איז דא אין אמעריקא א יוגנט? איך בין פארנומען מיט אנדערע זאכן, מיין פאטער איז ארעם און איך מוז העלפן מיט מיין ארבעט זאגט לאה פראסט. דאס איז זייער שיין פון אייך. דא פילט זיך איסאק זייער נישט באקוועם וואס ער האט אנגערירט אזא דעליקאטע פראגע. איך בעט אנטשולדיגונג. איך וויל גלאט וויסן צי עס איז דא פאראן א יוגנט אזוי ווי ביי אונז אין רוסלאנד. דאס ווייס איך נישט, קוקט אים לאה טרויעריג אין די אויגן אריין. איך בין אין רוסלאנד נישט אויסגעוואקסן. זי האָט אים שװײַגנדיק אָנגעקוקט און נישט אַראָפּגענומען פֿון אים די אױגן אירע. אין דער פֿינצטער איז זײַן פּנים געװען מער װײַס, װי אין אַ ליכטיקער שטוב. ער איז געזעסן רײטנדיק אױף דעם געזימס פֿון דאַך און מיט די פֿינגער געשריבן אױף די גלאַטע קאַכלקעס. אַנטשולדיקט, דאָ איז דאָך גאָר אַן אַנדער סאָרט לעבן, װי אין רוסלאַנד. דאָ איז דאָך אַלץ דעמאָקראַטיש.

וואזשע שווייגט איר? פאלט איסאק אריין אין באגייסטערונג און כאפט אן לעען און ציט זי צו צו זיך. לעע רייסט זיך פון זיינע הענט אבער איסאק לאזט זי שוין נישט אפ. איר זייט מיר שולדיג א חוב! מורמלט ער מיט זיינע ליפן שוין זייער נאנט ביי לעע'ס באק. נאר איינעם! בעט זיך לעע. איסאק קושט לעען איין מאל. טוט עס זייער גיך און לאזט זי אפ. זיי שעמען זיך ביידע אויפצוהייבן זייערע אויגן.